דער פּעפּעעסניק. געהערט האָט ער צו דער פּוילישער סאָציאַליסטישער פּאַרטיי. געווען איז ער אָבער מער פּאָלאַק ווי סאָציאַליסט. ווייניגסטנס האָט זיך אַזוי געדאַכט, לויט זיינע מיינונגען, וואָס ער פלעגט אָפט אַרויסזאָגן. באַגעגנט האָב איך זיך מיט אים אין קראָקע, וווּ ער האָט אַלס אַנטלאָפענער פאַר פּאָליציי-פאַרפאָלגונגען אין וואַרשע זיך דאָ באַזעצט. איך מוז וואוינען אין א פוילישע שטאט, האט ער מיר ערקלערט, ווען איך האב אים געפרעגט פארוואס איז ער ערגעץ אנדערש נישט פארפארן. געווען איז ער אן איינפאכער ארבעטער, אבער ניט קיין עם הארץ אין עקאנאמישע און סאציאלע פראגן. אן אנטוויקלטער הייסט עס, און כאטש ער האט זיך אנטוויקלט אויף דער יידישער ליטעראטור, דאס הייסט אויף יידישע אומלעגאלע בראשורן, האט ער אבער פון אידיש ניט שטארק געהאלטן, געזאגט אז איין וויספּיאנסקי איז מער ווערט פון אלע אידישע שרייבער מיט פערצן צוזאמען. נאר איין פייגנבוים איז דא וואס מען קען זיך מיט אים רעכענען, פלעגט ער זיך כאפן צוריק. פון פייגנבוימען האט ער שטארק געהאלטן. שטאלצירט וואס ער געהערט צו די פ פ ס, און אפילו וואס אין אמעריקא ארבעט ער אויך פאר דער דאזיגער פארטיי. אין אלע דיספוטן מיט מיר פלעגט ער זיך באציען אויף פייגנבוים'ס מאמרים. ווי א פרומער איד באציעט זיך אויפן שלחן ערוך. איך פלעג מיט אים אפט זיך באגעגענען מפלפל זיין זיך, ניט חלילה ווייל איך האב שטארק געהאלטן פון זיינע מיינונגען קעגן וועלכע איז כדאי ארויסצוטרעטן, עס איז מיר געוועהן נאר אינטערסאנט ווי אזוי דער דאזגער ארבעטער וועמעס נאמען איך ווייס עד היום ניט האט ליב געהאט דאס פוילישע פאלק און ווי אזוי ער פלעגט זיך אויסדריקן וועגן אידן און אידישקייט, איך האב אין אים געזעהן א מוסטער פון אונזער צעקאליעטשעטער יוגנט.
יו העוו ריטשד די ענד אוו דיסק וואן. פליז גאו אן טו דיסק טו. אידן אסימילירן זיך, דאס איז א פאקט, פלעגט ער זייער אפט זאגן, און דאס איז דער איינציגער וועג. דאס הייפעלע נאציאליסטן וואס וועלן דורך אלע געקינצלטע מיטלען נישט דערלאזן דאס, באטראכט איך ווי פאלקס פאררעטער. און פארוואס אסימילירט איר זיך ניט? פלעג איך אים פרעגן. וואס הייסט, איך אסימיליר זיך? פלעגט ער זיך אנצינדן. וואס זעט איר אין מיר אזויפיל אידישקייט? אבער חתונה האט איר געהאט מיט א אידיש מיידל, האב איך אים א שטאך געטאן. וואס הייסט מיט א אידיש מיידל? האט ער זיך אנגעכאפט. איך וואלט זיך ניט אפגעזאגט פון א פויליש מיידל אויך. עס האט זיך פונקט אזוי געמאכט. וואס הייסט געמאכט? האב איך כלומר'שט געפריווט מיט איהם דיסקוטירן. איהר אלס מארקסיסט זאלט עס זאגן איז מיר א וואונדער. יעדע זאך האט דאך איהר אורזאך. מיט דעם דאזיגן שטיקל דרש האב איך איהם אין אנהויב אנידערגעשטעלט. ער א פארהארעוועטער ארבעטער איז קענטיג ניט אזוי געשיקט געוועזן אין פארענטפערן קשיות. אבער באלד האט ער זיך געכאפט און גענטפערט, מיין ווייבל מעגט מיר גלויבן איז אן אמת'ע פוילין. אין שטוב רעדן מיר פויליש, ליינען פוילישע ביכער, גיין אין פויליש טעאטער, איר מעגט מיר גלויבן, האט ער זיך גענומען בעטן רחמים, מיין ווייבל איז זייער ווייט פון אידישקייט. איך גלויב אייך, האב איך אים בארואיגט, אבער איר זעט אז ניט אזוי גרינג אסימילירט מען זיך דאך. אוודאי האט ער מודה געוועזן און איז קענטיג צופרידן געווען וואס ער איז ווי עס איז ארויסגעקראכן א גאנצער פון מיין פריערדיגער קשיא. עס דארף נאך דויערן אבער ביסלעכווייז ביסלעכווייז אסימילירן זיך אידן דאס איז א פאקט. און קומענדיג שוין ווידער צו זיך פלעגט ער אנהויבן ווייטער ארויסזאגן זיינע מיינונגען וועגן אידישקייט. אט נעמט למשל א ברית ביי אידן, נו, איז דאס ניט אזיאטיש? דארפן זיך אידן האלטן ביי אזא אזיאטישן מנהג? נו, און אויסער דעם האבן מיר דען גארנישט? האב איך אים קאלט געפרעגט. יא, מיר האבן נאך גענוג נארישקייטן, האט ער זיך געוויצלט, למשל, מלקות, כפרות שלאגן, תשליך, נו, און די פאלאקן האבן שענערע מנהיגים? געווענליך, יעדעס פאלק האט נארישע מנהגים האט ער מיר נאכגעגעבן, אבער אזוינע מנהגים ווי אידן האבן האט עס קיין פאלק ניט. איינמאל, גייענדיג פארנאכט אין גאס, האב איך אים באגעגנט טראגנדיג אין ביידע הענט קליינע פעקלעך פארוויקלטע אין פאפירן, און וואָס מאַכט איר? האָב איך אים אָפּגעשטעלט. איך האָב זייער קיין צייט ניט, האָט ער געענטפֿערט, ווי פֿאַרשעמט און אַ רגע אַרום צוגעגעבן, מײַן ווײַב האָט הײַנט בײַ נאַכט אַ ייִנגל געבוירן. מזל-טובֿ אײַך, האָב איך געלאַכט, זענט איר שוין אַ. זענט איר שוין אַ טאַטע, הייסט עס? אַ טאַטע? וואָדען? האָט ער מיט פֿאַרשעמטער פֿריילעכקייט מודה געוועזן. דיספּוטירן מיט אים איז איצטער, נאַטירלעך, קיין צײַט ניט. איך האָב אים. אפגעלאזן, זאל ער גיין געזינטערהייט דער פעפעסניק, נישקשה ער וועט נאך קומען, און ער איז טאקע אין א וואך ארום געקומען צו מיר, וואס וועט איר זאגן גוטס? האב איך איהם געפרעגט, איר וועט פון מיר לאכן האט ער ווי א דערשראקענער געשטאמלט, און איר וועט זיין גערעכט, געפעלט אייך א מעשה אז מיין ווייבל וויל ניט אנדערש פראוון א ברית? ענדיגנדיג די פאר ווערטער איז ער געווארן אזוי רויט אז איך האב גלייך פארשטאנען אז ניט דאס ווייבל אליין וויל דאס נאר ער וויל דאס אויך און איך האב זיך געסטארעט אים ארויסנעמען פון דער פארלעגנהייט. וואס הייסט לאכן? פארוואס זאל איך לאכן? מען קאן זיין א פרומער פעפעסניק און מאכן א ברית. דאס פארשטיי איך האט ער ווי קומענדיג צו זיך געזאגט, פון מיינע מיינונגען וועל איך קיינמאל ניט אפטרעטן, זאלט איר למען השם מארגן קומען, מען מוז דאך האבן א מנין, וואס זאל מען טאן? מען איז דאך עפעס שטיקלעך אידן האב איך אים אונטערגעהאלטן. זאל זיין שטיקלעך אידן, טוט מיט מיר וואס איר ווילט, אבער קומט מארגן עלף אזייגער. איך בין געקומען פונקטליך, געוואוינט האט דער ארבעטער אין א קליין צימערל, דער מנין אידן מיט עטליכע נויטיגע פרויען ביי די קימפעטארן האט געמאכט אן אונערמעגליכע ענגשאפט אזוי אז דער בעל סנדק, דער בעל הבית פון הויז, א דיקער בייכיגער איד, האט קוים זיך אן ארט געפונען. דער בעל ברית אבער איז ניט געוועזן אנגערוקט, אדרבה, זיין גאנץ אויסזעהן איז געוועזן יום טובדיג, און ווען איך זאל קיין מורא ניט האבן וואלט איך געזאגט עכט אידישלעך. גלייך נאך דער אפעראציע האט זיך דאס אכט טאגיקע קינד שרעקלעך צעשריען, איך האב זיך צוגערוקט נאענט צום בעל ברית הערן פון אים א שטיקל פראטעסט. ער אבער האט געשוויגן און איז ערנסט יום טובדיג געשטאנען און אכטונג געגעבן אויף די קוואטער וואס האבן דאס קינד צוגענומען פון סנדק און איבערגעטראגן צו די קימפעטארן. נאכדעם האט מען גענומען צוביסלעך בראנפן. אפאר חסידישע יונגעלייט, שכנים פון זעלבן הויף, האבן גענומען זינגן א פרייליכס דער בעל הברית דער פּעפּעסניק האָט שטיל אונטערגעהאַלטן און זײַן פּנים האָט געשטראַלט. איך בין געזעסן, האָב צוגעק, צוגעהערט, און אין מוח האָט פֿון מיר חוזק געמאַכט זײַן אַן אַלטע פֿראַזע, ייִדן אַסימילירן זיך, דאָס איז אַ פֿאַקט! יאָ, אַ פֿאַקט, אַ פֿאַקט! האָב איך אין געדאַנק צוריק חוזקדיק געשמייכלט. אין דריי וואכן ארום איז דער פעפעסניק ווידער צו מיר געקומען, איך וואלט אייך געבעטן א טובה, מארגן מאך איך א פדיון הבן, א בכור, קומט צו גיין, מיר וועלן נעמען צוביסלעך בראנפן. נו ברודער, דאס איז שוין צופיל, האב איך געענטפערט, אזא אסימילאטאר בין איך שוין ניט. ער איז אוועק, א פארשעמטער. סוף פון די דערציילונגען פון אברהם רייזען.